שוין האלטן מיר ביי נאמבער ניינטין, יא? נאמבער ניינטין איז א איז א יום טוב, יא? י ט יום טוב. שוין איינער פרעגט א שאלה, געפרעגט אין ענגליש, איז די רייט טינג טו טעל מיי ווייף די ווארדס איי לאוו יו אין די פראנט אוו די קידס? אר שוד דיס ווארדס בי סעד אנלי אין פרייוועט? האו אבאוט אדער טינגס? לייק טאטשינג וכדומה אין די פראנט פראם די קידס, טענק יו פאר די אפערטוניטי טו עסק. שוין די תירוץ איז אזוי, סתם אם דיבורים של חיבה, למשל זאגן איי לאוו יו אדער די זאכן איז נישט קיין שום פראבלעם, פארקערט מען דארף, אזוי ווי מענטשן זאגן, ס'האט מען נאר געזען אז די עלטערן זיך שלאגן, עפעס אנדערש האט מען נישט געזען, סאו וויאזוי ווייסט מען אז בכלל מען דארף זיך ליב האבן? על כל פנים. אוודאי, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם א טאטע זאגט פאר א מאמע איי לאוו יו, אדער מען קוקט זיך אין די אויגן און די קינדער זעען אז די טאטע מאמע האבן זיך עכט ליב, אזוי ווי יא, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, מען דארף נישט מען דארף נישט זיין ענימיס אין די פראנט פון די קינדער. נגיעה של חיבה, דאס זאל מען נישט טון, כ'וועל מסביר זיין פארוואס, ווייל. די די די די זאך פון ליבשאפט איז א זאך וואס איז א ס'איז זייער א איך זאג אהבה איז זייער א עמאשענעל זאך ס'איז נישט מער ס'איז נישט א ס'איז ס'איז מער די אינסייד ווי די דרויסן און ממילא ווען א מענטש טוט עס אין די פראנט פון די קינדער און בפרט אין די פראנט פון אנדערע מענטשן איז די פשט ס'נעמט אוועק די חשיבות פון די זאך וואס ס'הייסט ליבשאפט. נאכמאל, ווען ליבשאפט וואלט געווען סתם א א פיזיקעל זאך, א עקט, און שוין. סאו מען טוט די עקט אין די פראנט פון אנדערע מענטשן. וויבאלד אבער ס'איז מער א אימאשענעל זאך, ס'ברענגט ארויס, ס'איז די די דרויסענדיגע פעולה ווייזט מער א פנימיות'דיגע זאך, איז די זאכן ווען מען טוט אין די באהאלטען, איז די פשט מען דארף עס סעיוון פאר א באהאלטענע פלאץ, ווייל דאמאלס איז די פשט אז ס'איז א חשיבות'דיגע זאך. ווען מען טוט עס אין די פראנט פון אנדערע קינדער, פון אנדערע מענטשן, אפילו ס'איז די אייגענע קינדער, ס'נישט קיין פראבלעם פון צניעות, נישט נישט דאס איז די נקודה, די נקודה איז אז ס'נעמט אוועק די חשיבות פון פון די זאכן פון אהבה, ממילא וועגן דעם זאכן פון טאטש פון נגיעה של חיבה זאל מען טשענ זאל מען זאל מען לאזן נאר פרייוועט. נאך א שאלה, איינער פרעגט, אונז האבן מיר שוין חתונה געהאט אפאר יאר, מיין מאן האט א חבר וואס איז א גרוש, און מיין מאן וויל אים וויל אים מקרב זיין, אזוי פרעגט א פרוי א שאלה, איז ממילא וועגן דעם, מען רופט אים צו עסן סעודה שבת, מען רופט אים אמאל אינמיטן די וואך פאר סאפער, און די פרוי זאגט אז דער מענטש רעדט צו רעדט צו רעדט צו איר אזוי ווי זאל געווען זיין שוועסטער, זאגט ער איך איך האב עכט נישט געוואלט רעדן צו אים, ווייל אונז האבן געלערנט אז מען טאר נישט רעדן מיט פרעמדע מענער, אבער מיין מאן זאגט אז אויב כ'וועל נישט רעדן מיט אים וועט ער פילן נישט קאמפארטעבל. און מען דארף אים מקרב זיין, כדי ער זאל פילן קאמפארטעבל דארף מען אים מקרב זיין. שוין, איך האב אנגעהויבן צו רעדן צו אים, אונז האמיר א גוד טיים, און און אסאך מאל גייט מען ארויס שפילן, מען גייט פאר א וואק, מען גייט צו די ים, און אונז גייען מיר רואו-באוטינג אסאך מאל, און וויל איך וויסן, פרעגט די פרוי א שאלה, מען מעג? טוט טאקע א גרויסע מצוה, מקרב א גרוש, אדער ס'איז א איסור, אדער זאגט ער איך זעה טאקע ער האט לעצטנס אנגעהויבן צו קומען צו מיין הויז אפילו ווען מיין מאן איז נישט אינדערהיים, איך לאז אים נישט אריין, אבער איך זעה אבער ער האט נישט קיין פראבלעם דערמיט, איך וואונדער זיך אביסל, אדער ס'איז נישט קיין מצוה, ס'איז נישט קיין עבירה, ס'איז אזוי פארעווע מ'קען עס לאזן. סאו די תשובה איז אז די עצם זאך אז א אז מ'זאל גיין צוזאמען שפאצירן, גיין צו די ים אדער רעדן, לאכן צוזאמען, איז א איסור דאורייתא, אפילו ווען ס'איז צוזאמען מיט די מאן, ס'איז נישט די פשט אז ווען א ווען א פרוי רעדט מיט א פרעמדע מאן און ווייל די מאן איז דארט ווערט עס נישט וועגען דעם ווערט עס נישט וועגען ס'ווערט גארנישט מותר פאר דעם, גראדע די בוטשאטשער רב דארטן אין אבן העזר וויל זאגן געוויסע זאכן וואס ס'שטייט אין שולחן ערוך דארטן פון סערוון, ס'איז דא א איסור צו סערוון פאר א פרעמדע פרוי, דארט ער וויל זאגן למשל ס'דא יענע זאכן ער זאגט ער וויל עס זאגן קען זיין ווען די מאן איז דארט. קען נישט ווערן א געוויסע נאנטקייט, אבער אז ס'ווערט טאקע א נאנטקייט, אז ס'דא א געוויסע קירוב לבבות, ס'ווערט א געוויסע נאנטקייט, איז דא א דין אז א מאן, א פרעמדע מאן, א פרעמדע פרוי, טארן נישט האבן די נאנטקייט, ס'האט נישט צו טון ווייל די מאן איז דארט, יא, און דאס גייט אריין אין די גדר פון גילוי עריות וואס יהרג ואל יעבור, ס'איז נישט, ס'איז נישט א חסידות און ס'איז נישט קיין, איך זאג אזוי ווי ס'איז דא יחוד. ס'איז דא די איסור יחוד ס'איז דא א איסור פון יחוד לבבות יא ס'איז דא ס'איז דא א איסור פון יחוד יא מ'טאר נישט ווערען נאנט אז מ'גייט ארויס שפאצירען צוזאמען און מ'גייט ארויס דעיס דעיס דעיס טאר מען נישט און נאכדעם די אייבערשטער האט געוויסט יא כ'האב שוין געזאגט אסאך מאל די די אייבערשטער האט געוויסט די טבע פון יומען ביאינגס די מציאות איז ווען ס'ווערט א געוויסע נאנטקייט צווישען א פרעמדע מאן און א פרעמדע פרוי קען אויסקומען דורך די יחוד לבבות קומט מען צו צו אנדערע יחוד און מ'קען אנקומען צו מען קען אנקומען צו פלעצער ווי מען דארף נישט, איך אליין האב מיטגעהאלטן אסאך מעשות, נישט איין מעשה נישט צוויי מעשות, וואס מען האט זיך צום סוף געמוזט גט'ן ווייל די הלכה האט געזאגט אז מען דארף זיך גט'ן, און עס איז אלץ געקומען פון יא ווען מען איז געווען זייער וואויל, מען איז געווען זייער טובות'דיג, מען האט געוואלט מקרב זיין איינעם, און ס'איז, איך פארשטיי, ס'איז טאקע מען וויל זיין זייער וואויל, אבער מען דארף זייער אכטונג געבן אויף דעם, איך זאג אין פרשת קדושים ווען די תורה רעדט דארטן פון די פרשה פון עריות, תורה שטייט דארטן ואיש כי אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת. תורה שטייט א מענטש וועט וואוינען מיט א אשת איש, ער וועט וואוינען מיט זיין חבר'ס ווייב, זאגט די תורה, מען דארף ביידע הרג'נען. געבאדערט, וואס שטייט אין תורה א דאפלטע לשון. איש אשר ינאף את אשת איש, א מענטש וועט מזנה זיין מיט א פרעמדע פרוי, יא, אשר ינאף את אשת רעי'. ער האט מזנה זיין מיט די ווייב פון זיין חבר, וואס זאל די תורה זאגען? די תורה וויל ארויס ברענגען אז ווייסט וויאזוי קומט צו א מענטש זאל וואוינען מיט א חתונה געהאטע פרוי ווייל ס'איז א אשת רעהו מ'וואוינט צוזאמען, מ'מאכט צוזאמען שבתים, מ'עסט צוזאמען, מ'רעדט און מ'לאכט און מ'דייעטס, מ'גייט ארויס צוזאמען פאר וועקעישאן, און יא, קומט מען צו צו וואס מ'דארף נישט. כ'האב אמאל געהערט פון ר' דוד אלוטובסקי, יא, ער האט אמאל געפרעגט עפעס א בעל עבירה, ער האט געפרעגט א בחור, ער פלעגט, ער פלעגט זיך דרייען מיט די אלע, מיט די אלע, ער פלעגט גיין די סעמינארס אין ירושלים, ער געווען, הא? סעמינעריס. בקיצור, ער פלעג און ער פלעג און ער פלעג און ער פלעג, ער האט געטון זאכן וואס מען דארף נישט, האט ר' דוד געפרעגט, זאג מיר, וויאזוי וויאזוי מאכסטו דאס? ביסט ביסט א גרויסע מומחה, וויאזוי מאכסטו דאס? האט ער געזאגט, ערשטע זאך וואס איך טריי איז צו רעדן, צו רעדן צו די מיידלעך. זיי ווילן נישט רעדן צו מיר, ווייל מ'האט זיי אויסגעלערנט אין סקול, מ'טאר נישט רעדן צו פרעמדע מענער. אבער איך איך גיב נישט אויף, אזוי ווי די גמרא פארציילט ביי די מעשה פון ר' מאיר, די אשת ר' מאיר, ווי מען גיבט נישט אויף. ער גייט נאך איין טאג, און נאך א טאג, און נאך א טאג, ער פרעגט איין שאלה, און נאך א שאלה, און נאך א שאלה. ביז זיי קענען באשטיין צו רעדן צו מיר. איינמאל זיי קענען שוין באשטיין צו רעדן צו מיר, פון דארט ארבעט איך שוין נישט, דאס לאז איך שוין פאר נעיטשער. איינמאל נעיטשער נעמט נאכדעם איבער, נאכדעם איז שוין א, ער דארף שוין גארנישט טון. קיצור, פארשטייסט וואס איך זאג? מ'דארף רעדן צו ס'איז אקעי. אלרייט. נאך א שאלה. ער פרעגט אזוי, ס'איז א שאלה אין ענגליש, איך קען עס נישט אזוי גוט ליינען. בקיצור די שאלה איז, וואס איז די הלכה, ווי לאנג דארף מען ווארטן צווישן מילכיגס און פליישיגס? זעקס שעה, פינף שעה, אנדערע זאגן דריי שעה, און ער וויל, ער וויל וויסן צו א קימפעטארן, אפשר קען מען מיקל זיין, אפשר אביסל ווייניגער, ווייל ס'איז א קימפעטארן. סאו די תשובה איז אזוי, ס'איז די די די יעקעס פירן זיך דריי שעה, יא די זאך אז מען דארף ווארטן שעה שטייט נישט אין די גמרא זעקס שעה, די מספר פון זעקס שעה שטייט נישט אין די גמרא, די גמרא זאגט א מענטש האט געגעסן פליישיגס,

די שאלה צו א קימפעטארן קען מען קען מיקל זיין, די תירוץ איז א יא, די זאך איז אזוי, עס שטייט אין די פוסקים אז א חולי, אפילו א חולה שאין בו סכנה, קען אויכעט מיקל זיין, נישט ווארטן בכלל קיין זעקס שעה. ס'הייסט איינער פילט נישט גוט, איינער האט פיבער, אדער איינער האט א סטרעפ טראוט, איינער פילט נישט גוט, קען ער, דארף ער נישט ווארטן קיין זעקס שעה. איך מיין עס איז נישט דא קיין מקום, מיין מען דארף נישט אפילו מחמיר זיין, ווייסט דו, ניין איך וויל מחמיר זיין, קיצור איינער פילט נישט גוט און ער וויל טרינקען א קאפי אים צו בארואיגען, ער האט געגעסן ערשט פלייש נאו פראבלעם. יא, א חולה דארף נישט מחמיר זיין, ממילא איינער וואס איז א. יא, איין שעה יא. יא, איין שעה זאל מען מחמיר זיין. על כל פנים אבער עס איז נישט גראד, על כל פנים. קיצור וואס מיינט א שעה? פשוט לאמיר אננעמען איין שעה. על כל פנים אבער אבער א עכטע חולה קען מיקל זיין אפילו גראד. פארשטייט זיך נישט צוזאמען אבער. פארשטייט זיך אויסשווענקען די מויל, מען דארף אים יא, דאס טייטש מען טאר נישט, הא? קינוח והדחה? קינוח והדחה אדער אויסשווענקען אדער עסן עפעס, על כל פנים אבער אבער אזוי ווי ס'שטייט די אנדערע וועג, ס'איז ווען מ'עסט נאך מילכיגס פליישיגס איז דאך אויך קינוח והדחה, בקיצור אוודאי דארף מען אויסשווענקען די מויל און מ'דארף מ'זאל עסן עפעס בעסער וואס איז נישט קיין אבער הלכה'דיג די זעלבע זאך א קימפעטארן, א קימפעטארן איז אין די מוד זי וויל עסן, ווייסט דאך קען מען מיקל זיין. הא? קינדער דארף מען אויך נישט מחמיר זיין, קינדער ביז די זאך איז אזוי א קליינע קינד דארף גארנישט מחמיר זיין, דארף נישט קיין קינוח והדחה אויך נישט, און א נישט צו געבן אויפן הייטשער מילכיגס און פליישיגס צוזאמען, באט מען דארף נישט מחמיר זיין גארנישט, אפילו מען ווערט אביסל עלטער דארף מען נישט מחמיר זיין קיין זעקס שעה, עפעס ווארטען און ווי עלטער מען ווערט ווארט מען נאך אביסל. אבער די הלכה פון זעקס שעה הייבט זיך אן נאך די בר מצוה, בת מצוה. שוין נאך א שאלה. וואס איז די הלכה אויב א פרוי וויל גיין צו א טערעפיסט א מאן, אדער א מאן צו א פרוי, ס'איז דא אזעלכע מענער וואס ווילן גיין דווקא צו פרויען טערעפיסטן, איז נאך מ'דארף וויסן פארוואס, טאמער ס'איז די סיבה איז ווייל ווען מ'זאגט, בקיצור, דארף מען זיך אכטונג געבן, בקיצור מ'דארף וויסן וואס די סיבה איז. אויב די סיבה איז, לאמיר זאגן, א מאן וויל גיין צו א פרוי טעראפיסט ווייל זי פילט אז זי פארשטייט בעסער, זי האט ארויס בעסער די געפילן זיינע, די געפילן רעדט זי, מיינט גארנישט קיין קיין נאנטקייט, אדער די אנדערע וועג, א פרוי וויל גיין, איך האב געזען דאס, בקיצור, מען וויל גיין אלעמאל צו די צו די אפעזיט. שאלה איז צו צו מען מעג גיין, די תירוץ איז אוודאי מען מעג גיין, יענער פרעגט אבער די שאלה צו מען מעג גיין א לאנגע זמן, ווי לאנג? צען סעשאנס, צוואנציג סעשאנס, א יאר צוויי, איינער דארף האבן א טעראפיסט א כסדר'דיגע, א מערידזש קאונסלער, ס'איז פאר לייף, סאו מעג מען מעג מען, די ענטפער איז איך האב צומה מסביר געווען צו מיר גערעדט אין איך געדענק שאלות ותשובות נאמבער פארטין האמיר דארט גערעדט וועגן מען טאר נישט קענען האבן א קשר טווענטי פאר סעווען, מען טאר נישט האבן די טעלעפאן נומבער מען זאל קענען יענעם רופן א גאנצע צייט, דאס איז א איסור בפשטות א איסור דאורייתא, ס'נישט קיין דזשאוקס, מען קען צוקומען צו די הארבסטע עבירות. אבער על כל פנים אויב מען האט א אויב מען האט א צייט יעדע וואך מען רעדט עס אדורך און על כל פנים און מען גיט אכטונג אויף די הלכות, קיצור ס'איז דא הלכות, יא מען טאר נישט סתם אזוי רעדן מען טאר נישט רעדן סתם שמועסן נישט ווייל מען איז געווארן א טערעפיסט וועגן דעם איז מען געווארן יחוד לבבות וואס כ'האב פריער געזאגט יא ס'איז דא די איסור פון יחוד לבבות און קירוב לבבות מען טאר נישט מען טאר נישט ווערן נאנט איינער מיטן צווייטן איז אויב מען גיבט אכטונג אויף די אלע זאכן איז נישט קיין שום פראבלעם, זאל עס זיין צוויי יאר, דריי יאר, וואס א חילוק, די ווארט איז, מען קען זיך נישט. אקעי, נאך א שאלה. יענער פרעגט אזוי, אז ער האט א קליינע אינגל אינדערהיים, איין יאר אלט, און מיין ווייב וויל אסאך מאל גיין שווימען, און עס איז זייער שווער צו טרעפן א בעיבי סיטער, סאו צו מען מעג מיטנעמען די איין יעריגע קינד, א אינגל, צו גיין שווימען מיט פרויען. האלסט אז נישט? ס'איז איין שאלה, יא, בקיצור די ענטפער איז יא מ'מעג, יא מ'מעג מיט נעמען א יונגל אפילו א עלטערע יונגל, יא, די ווארט איז ווען א קינד איז שוין עלטער, שווער צו זאגן די גדר, אבער קודם כל ווען א קינד איז שוין עלטער, ס'באלאנגט נישט אזוי, אבער א קליינע קינד, וואס איז די פראבלעם, יא, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם. יא, די צווייטע שאלה וואס ער פרעגט, אז מ'איז דאך מתפלל פאר קינדער, און די תפילה פון.

שטייט אז פרויען לייגען נישט קיין תפילין ווייל זיי דארפען נישט לייגען תפילין, נישט לייגען נישט תפילין, זיי דארפען נישט לייגען תפילין, זיי בקיצור פרויען זענען אסאך העכער ווי מענער, אבער למעשה די גמרא זאגט אז מענער מענער לערנען תורה ממילא אז מען האט אינגלעך וואס זיי לערנען תורה איז אוודאי איז אוודאי עס א זכיה צו האבען אינגלעך, איז וועגן דאס איז די סיבה וואס מען דאווענט פאר אינגלעך, מען דארף האבען איין מיידעל, די רעסט. דארף זיין יונגלעך, יא, דארף מען בעטן פאר יונגלעך, אבער טאמער איינער האט א סיבה וואס ער וויל דווקא האבן מיידלעך, צו ווייל ער האט מורא, ווי איך האב פריער געזאגט, צו ער האט מורא פון נסיונות, צו דער ווארט איז די פרוי איז אריבערגעגאנגען שווערע זאכן אלס אלס אלס ווען זי איז געווען א קינד, זי האט מורא פון יונגלעך, נו, איך האב שוין געהערט אסאך אזעלכע סטאריס, און זי וויל נישט האבן קיין יונגלעך, זי האט מורא פון יונגלעך, זי וועט גיין פאר העלפ, זי קען געהאלפן ווערן, אבער אין די מין טיים, יא. דאס איז אויב, פארוואס וויל זי האבן מיידלעך? זי וויל האבן מיידלעך ווייל זי האט ליב צו גיין שאפינג און מאכן מעטשינג און ביי אינגלעך איז עס נישט שייך, געווענליך איז דא עפעס א סיבה פאר דעם פארוואס פארוואס זי וויל האבן דווקא פארוואס זי וויל האבן דווקא מיידלעך, איז אין אמת זאל ער ארויסלאזן די זאל ער זוכן די תפילת הרמבן וואס מען זאגט נישט אינגלעך, דארט שטייט גארנישט. נאך א שאלה, לעצטע וואך האב איך געזאגט אז. אז א מנהיג ישראל וואס ער קען נישט די גאנצע תורה און קען נישט שס מיט די ד' חלקי שולחן ערוך האט נישט קיין דעת תורה יא ווייל דעת תורה איז נאר איינער וואס האט א ידיעה אין די גאנצע תורה און אפילו איינער האט יא די ידיעה אין די גאנצע תורה האט נישט די מידות פון א תלמיד חכם איז נישט קיין תלמיד חכם א תלמיד חכם מיינט איינער וואס איז א א עניו א סבלן ער קען האבן דעת תורה איינער וואס האט נישט די מידות פון א תלמיד חכם איז נישט קיין תלמיד חכם קיצור ער פרעגט ער וויל פארשטיין פארוואס.

איז די זעלבע זאך. אין אנדערע ווערטער, ביי אונז מענטשן איז דא א איז דא א 'איך' וואס איך פארשטיי, ס'הייסט די חכמה מיט די מענטש איז צוויי אנדערע זאכן. איך בין א מענטש וואס פארשטיי, אבער איך איך מיט מיין שכל איז נישט די זעלבע זאך. יא, כ'האב מסביר געווען אין פרק אבות, אויב עטס געדענקט, כ'האב די משנה זאגט דארט אין איזהו חכם, הלומד מכל אדם, איז מסביר די מהר"ל, פארוואס זאגט נישט איזהו חכם וואס ער קען וואס ער קען אלעס, וואס א מורא'דיגע פיקח וואס ער קען אלעס, איז די מהר"ל מסביר איינער וואס ער קען אלעס וואס א שייכות האט עס מיט אים? האט גארנישט מיט אים, ער איז א חמור נושא ספרים, וואס האטס מיט אים? איינער וואס איז א לומד מכל אדם, ער גייט אויף די מידות, און ער איז לומד מכל אדם, ער איז א חכם, איז די חכם זיך מתייחס צו אים, איינער וואס ער קען אסאך, האט עס גארנישט מיט אים, בקיצור חכמה מיט די מענטש איז נישט איינס, יא ביי די אייבערשטער,

זיי וועלן אונז נעמען שור שנגח את הפרה א אקס האט געשטויסן א קי און מ'האט געטראפן א קעלב און זיי ווייסן נישט צו פרי צו נאכדעם יחלוקו צו די לערנען די די אייבערשטער אליין מ'נעמט אריין א שטיק אייבערשטער אין זיך איינער וואס האט דורכגעלערנט כל התורה כולה האט אין זיך מער שטיק אייבערשטער און איינער וואס האט איינער וואס לערנט נישט דאס הייסט איינער וואס האט געלערנט כל התורה כולה יא דאס האט צו טון ער איז אנגעפילט מיט די אייבערשטער יא סא מילא די פשט איז אזוי אפילו א מענטש וואס איז א הייליגע איד, טאקע א הייליגע איד, יא, א מענטש וואס ער, א מענטש וואס ער עסט ווי א איד, און ער וואוינט מיט די ווייב ווי א איד, אדער ער וואוינט נישט מיט די ווייב, לאמיר זאגן אויב ס'איז דא היינט אזעלכע מענטשן, אבער לאמיר זאגן בקיצור א מענטש וואס איז מרום מעם, א הייליגע איד, העכער, ער האט נישט צוטון מיט עניני הגשמיות, יא, אזא מענטש, אזא מענטש, פיין, אבער ער האט, ס'האט גארנישט מיט תורה, ער האט נישט אין זיך תורה, תורה.

די חלק פון פון זיין א דעת תורה, מען קען נישט האבן דעת תורה אויב מען קען נישט כל התורה כולה, מען דארף קענען די גאנצע תורה, וויפיל מען דארף קענען כל התורה כולה, צו מען דארף קענען ווי רבי עקיבא אייגער צו ווי די גרא, דאס איז שוין נישט דא, יא, עס איז שוין נישט דא די מציאות ווי ווי ווי, יא, אפילו לאמיר גיין אפילו אין אונזער דור, יא, ר' אלישיב, עס איז נישט דא מער היינט, עס איז נישט דא אזא מענטש היינטיגע צייטן וואס איז דער תלמיד חכם ווי ר' אלישיב איז געווען, אדער ר' שטיינמאן, עס איז נישט דא מער די מציאות, אבער על כל פנים א תלמיד חכם מיינט. האב איך געזאגט אזוי ווי עס שטייט אין די פוסקים לפי הדור, יא ער קען לערנען, ער האט דורכגעלערנט די גאנץ ש"ס מיט שולחן ערוך און ער האט אין זיך די תורה, סאו אזא מענטש האט דעת תורה, מיט אנדערע ווערטער ער האט אין זיך די דעת פון די אייבערשטער, וואס די אייבערשטער איז די חלק התורה, איינער וואס איז א צדיק האט נישט דעת תורה, עס האט גארנישט מיט דעת תורה, עס איז יא ער איז א פיינע איד, ס'איז פיין, ער קען מאכן מופתים, ער קען אנווינטשן, ער קען אפשר האט ער אפילו רוח הקודש. אויב ס'איז דא, מ'זאל אויפזוכן. אויב ס'איז דא אזא מענטש, פיין, געזונטערהייט, אבער ס'האט גארנישט מיט דעת תורה. דעת תורה מיינט נאר פיור אז איינער קען די תורה, און יעצט אז ער קען די תורה און ער האט מידות, ווייל אויב מ'האט נישט קיין מידות קען מען אויך נישט זאגן דעת תורה, ווייל די רגע וואס א מענטש האט נישט קיין מידות איז ער, קען ער נישט פארשטיין דעת תורה. נאכאמאל, די יסוד פון תורה איז ער האט אין זיך די אייבערשטער, ער האט אין זיך. ער האט אין זיך די חכמה פון די אייבערשטער, אויב דער מענטש איז א בעל גאווה, אין אני והוא יכולין לדור כאחד, האט ער אין זיך נישט די אייבערשטער, סאו אין אנדערע ווערטער, ביי אים איז די גאנצע תורה נישט מער אזוי ווי א, אזוי ווי להבדיל א, ער האט שטודירט ש"ס, איינער וואס איז א בעל מידות, און ער לערנט, און ער איז דבוק מיט די אייבערשטער, יא, איז א ענו, איז ער קאנעקטעד מיט די אייבערשטער, האט ער מיט די אייבערשטער, איז די תורה מיט אים. איז די פשט ער האט דעת תורה, איינער וואס האט נישט קיין מידות האט א תורה, וואס האט גארנישט מיט די תורה, ס'איז סתם א, סתם ווי מ'זאגט, שוין האט ער, האט ער געלערנט, אזוי ווי מ'לערנט להבדיל, ער איז געגאנגען אין קאלעדזש און ער האט געלערנט געוויסע חכמות, האט ער געלערנט שס, אבער. אויך דארף מען וויסן, דארף מען וויסן די כלל, אז א, א מנהיג וואס איז נישט קיין סבלן, וואס איז נישט קיין עניו, איז קיין מנהיג נישט. ס'איז נישט די פשט איז אזוי ווי, אקעי, ס'איז דא א מנהיג וואס איז א עניו, און ס'איז דא א מנהיג. וואס האט נישט די מידה פון ענווה, ווייל אזוי מיינען מענטשן, ס'איז דא א מענטש א מנהיג וואס איז א מורא'דיגע סבלן און א מורא'דיגע עניו, ס'איז דא א מנהיג וואס האט נישט די מעלות, ס'איז א גרויסע טעות, א מנהיג וואס איז נישט קיין סבלן וואס איז נישט קיין עניו איז קיין מנהיג נישט, די רגע וואס א מענטש האט גאווה פירט ער זיך, נישט יענעם, א מנהיג מיינט ער פירט יענעם, נישט ער פירט זיך, יא, די רגע וואס א מענטש האט איגאו, ער האט א אינטערעס. אז זיין מוסד זאל זיין די זאך אדער איך ווייס וואס, יא, איז ער נישט קיין מנהיג, ס'איז גארנישט, יא, ס'האט גארנישט מיט הנהגה, ביי דער מלך שטייט, יא, עס שטייט אין פסוק ביי דער מלך לבלתי רום לבבו מאחיו, לבלתי סור מן המצוה, עס שטייט אין פסוק מען זאל שרייבן א ספר תורה, וכתב לו את משנה התורה, לבלתי רום לבבו מאחיו, פארוואס שטייט עס ביי דעם מלך עפעס אזוי, לבלתי רום לבבו מאחיו, ווייל די רגע וואס ער האט. ער, וואס ס'איז רום לבבו איז ער נישט קיין מלך. א מלך מיינט ער איז א מנהיג ישראל. די רגע וואס ער האט רום לבבו מיינט ער מיינט ער האט ער אייגענע אינטערעסן. סאו מען דארף וויסן דאס מיט א קלארקייט אז טאמער איינער וואס א מנהיג וואס ער האט נישט די מידה פון סבלנות, די מידה פון ענווה, איז נישט די פשט אזוי ווי ער האט אלע מעלות אבער ס'פעלט אים די חלק. ס'איז שטותים. ס'איז אזוי ווי א, ס'איז אזוי ווי א אתרוג, יא, מ'זאגן אזוי, א אתרוג, אויב א אתרוג האט א פלעק, אקעי, עס האט נישט קיין פתום, קען אויך אמאל זיין ס'איז כשר, ווי איז למשל איינער נעמט א לעמען, ס'זעט אויס כמעט ווי א אתרוג, אבער ס'איז נישט קיין אתרוג. איך זאג, א מנהיג וואס איז נישט קיין עניו, ס'איז נישט פשט, ס'איז א לעמען, נישט ס'איז נישט, ס'איז נישט די זאך. ס'איז נישט, ס'איז נישט די מציאות פון א, פון א, סאו, סאו ס'איז נישט פשט אז ער איז א מנהיג וואס האט, וואס האט נישט די מעלה, ער איז נישט די זאך, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט. היינטיגע צייטן איז די מנהג אז, ס'איז א מנהג ישראל געווארן אז אלע רעבעס, למשל א טאטע איז אוועק, האט איבערגעלאזט אפאר קינדער, אלע קינדער ווערן רעבעס, און אלע גייען מיט גאלדענע בעקיטשעס מיט גאלדענע שטעקענעס, גאלדענע שטעקענעס וכל המרבה. וואס קען האבן מער א טייערערע גאלדענע שטעקן, מער א טייערע, מער א שענערע גאלדענע בעקעטשע, הרי זה משובח. און און די טעם פארוואס זיי טוען עס איז, ווייל ס'איז געווען אזא מנהג אז רעביס, ס'איז געווען אזא מנהג ישראל, סאו זיי גייען במנהגי ישראל, יא. און מ'דארף וויסן א מורא'דיגע זאך. זאג איך אויב איינער איז א גרויסע מענטש ווען ער גייט מיט די גאלדענע בעקעטשע האט ער נישט קיין שום התרוממות האט ער נישט קיין שום התפעלות פון די גאלדענע בעקעטשע אדער ווען ער גייט מיט די גאלדענע שטעקן פילט ער נישט גארנישט קיין שום אז איך בין אנדערש פון יענעם אקעי דעמאלטס איז עס אקעי די רגע וואס די גאלדענע בעקעטשע אדער די גאלדענע שטעקן גיבט אים די פילינג איך בין העכער פון יענעם איך בין אנדערש פון יענעם יא זאל ער זיין מוחל אויסטון די גאלדענע בעקעטשע. ער קען שוין נישט זאגן ס'איז א מנהג ישראל, נאכאמאל, ס'איז א מנהג ישראל אויב ער איז א רבי, אויב ער איז א מנהיג, דארף ער גיין מיט א גאלדענע בעקעטשע, די רגע וואס ער האט גאווה, אויב די גאלדענע בעקעטשע ברענגט אים גאווה, איז עס שוין נישט קיין מנהג ישראל, באלאנגט ער דאך שוין נישט דארט, ס'איז נישט דא די מנהג, זיין טאטע.

אז ער איז מער פון א צווייטע איד, יא אפילו ער איז געווען, אזוי שטייט אין די תורה, יא ס'איז א מפורש'ע פסוק אין די תורה, יא. משה רבינו האט האט האט געפילט, האט געוויסט, ער איז געווען עניו מכל אדם, וואס מיינסטו, דו מיינסט משה רבינו איז געווען א, וואס איז געווען א קוקו? ניין. ער איז געווען א נארמאלער מענטש, און ער איז געווען א קלוגער מענטש, און ער איז געווען א פקח עצום, אזוי ווי כ'האב לעצטע וואך געזאגט, יא די מער חכם מ'איז די מער עניו איז מען, יא די פשט איז ער האט פארשטאנען, וואס בין איך מער פון א צווייטן? יעדע איד איז א חלק אלוק ממעל ממש. סאו אויב אזוי, וואס בין איך מער פון יענעם? יא, די רגע וואס א מענטש שפירט, האט די פילינג איך בין מער פון יענעם, יא, איז עס גארנישט. איז דער מענטש א אפגעפרעגטער מענטש. יא, איז די רגע וואס א מענטש טוט זיך אן א גאלדענע בעקעטשע און איך קום אריין אין בית מדרש און יעדער גייט מיט שווארצע און איך גיי מיט גאלדענע און איך בין מורם מעם, פארוואס? פארוואס? וואס ביסטו מורם מעם? ביסט דאך גארנישט ווערד, ביסט ערגער פון יעדעם. יעדער איז נארמאלער מענטש, דו ביסט א בעל גאווה אויכעט, יא? סאו, סאו וואס איז די גאלדענע בעקעטשע? סאו דאס איז די נקודה, מען דארף וויסן, אויב מען גייט מיט א גאלדענע בעקעטשע דארף מען וויסן, דארף מען זיין זייער זייער נזהר, אז זאל חלילה נישט אריינקומען קיין סעקונדע, טאמער אינמיטן פירט א טיש און ס'קומט אריין אים א געוויסע, פילינג פון התרוממות זאל ער אויסטוהן די בעקעטשע ביי די טיש, בקיצור ער איז די רגע געווארן אויס רעבע, א מענטש קען נישט זאגען מען איז נישט אזוי אויסגעארבעט ווי מען איז געווען אמאל, נאכאמאל ס'איז א מיסטעיק, די רגע די רגע וואס א מענטש האט גאווה איז ער נישט קיין מנהיג, טאר ער דאס נישט טוהן, ס'איז א איסור, ער שפילט זיך מיט פייער. ס'איז פשט אויב ער אויב ער האט הנאה פון דעם במילא ס מ'קען נישט זאגן איך גיי די זעלבע לבושים ווי מיינע עלטערען, וואס לבושים מיינע עלטערען? ס'איז שטותים ס'איז א לצנות, דיינע עלטערען זענען געווען גרויסע מענטשען, אבער אז ביסטו אין די מצב געזונטהייט ביסטו נישט אין די מצב זיי מוחל שעיפ אפ אדער אדער קום אריין צום טיש מיט א שווארצע בעקעטשע איים סארי כ'האב געמיינט איך בין א גרויסע מענטש איך בין נישט כ'בין די זעלבע ווי ענק איך פיר טיש אבער אויב די פירן טיש מאכט אויכעט כאילו ער פירט טיש, יא ער איז נישט אחד משלנו, יא איז טאר ער אויך נישט פירן טיש, ס'איז נישט פשט אזוי ווי כאילו ער טוט וואס זיינע עלטערן האבן געטון, זיינע עלטערן האבן געפירט טיש פירט ער אויך טיש, וואס מיינט ער? זיינע עלטערן האבן געפירט טיש, זיינע עלטערן האבן נישט געפילט, אזוי ווי דער רבי פלעגט אלץ נאכזאגן די מעשה פון פון די אמרי ברוך, ער האט געזאגט אז ווען ווען אויב ער מאכט קידוש פאר צען טויזענט אידן, יא מער אנדערש ווי ער מאכט עס ביי זיך אינדערהיים, איז ער קיין רבי נישט, אזוי האט ער נאכגעזאגט די לשון, יא, ס'איז ממש די ווארט, יא, ס'איז נישט קיין רבי, די רגע וואס מען האט התפעלות, איך האב צוויי שורות פארענטשעס, יא, און א מחיה, יא, יעדער טאנצט, ער קלאטשט, יעדער קלאטשט מיט, און ער פריידט זיך דערמיט, פוי, יא, דאס איז נישט, דאס איז נישט, יא, דאס איז גארנישט, ס'איז אפגעפרעגט, מען דארף, יא, מען דארף. מען דארף מען דארף מען דארף די נקודה איז אויב מען האט גארנישט קיין התפעלות און מען פירט זיך אויף בדרך אבות אקעי עס צו זאגן אפילו איך בין נישט אזא גרויסע צדיק ווי מיין ווי מיין זיידע ווי מיין טאטע אבער דאך איך ווייס איך בין גארנישט מער און א פלעין דאס איז די מהלך ווי אזוי מען פארט אקעי אבער די רגע וואס עס ברענגט א אז עס ברענגט א גאווה איז איז האט עס גארנישט מיט א מנהג. שוין לעצטע וואך נאך א שאלה. יא אממ. אז אממ.

מען דארף וואוינען מיט א פרוי צוויי מאל א וואך, און די צוויי וואכן וואס מען איז געווען נישט קלין, האט מען דאך פארפעלט פיר עונות, איז דארף מען עס משלים זיין אין די צוויי וואכן, וואס טייטש די צוויי וואכן וואס מען איז קלין, דארף מען משלים זיין פאר די אנדערע צוויי וואכן וואס איז, ס'איז א חיוב עונה, יעדע וואך דארף מען וואוינען מיט די ווייב צוויי מאל, ס'האט נישט קיין שייכות מען האט יא כח מען האט נישט כח, אזוי ווי איינער זאגט איך האב נישט קיין כח צו לייגן תפילין, איך האב נישט קיין כח צו בלאזן שופר, איך האב נישט קיין נערווען, גיין אין שול ראש השנה, גאנצן טאג דארט שוין געווען דארטן דריי שעה פאר שחרית איך האב נישט קיין נערוון מער איך גיי נישט בלאזן קיין שופר קיינער גייט עס נישט טון אזוי ווי אידן יא די זעלבע זאך איז טאמער האט א חיוב טאמער טאמער טאמער איז די תורה געזאגט אז מען דארף וואוינען מיט די ווייב צוויי מאל א וואך איז דען פערטיג מען האט יא געדולד מען האט נישט געדולד מען דארף זיך מאכן געדולד און ס'מיינט נישט מאכן געדולד אזוי ווי אקעי, סאו מ'דארף עס טון און פערטיג. ניין, מ'דארף עס טון אזוי ווי ס'באדארף זיין. ס'דארף זיין עונה, עונה מיינט צייט, מ'דארף געבן צייט פאר די פרוי. די ווארט איז מ'דארף איז, מ'דארף עס מאכן פירסט פריאריטי, ס'א מצוה אין די תורה. מ'קען עס נישט סתם זאגן כ'האב נישט געדולד, ס'האט גארנישט מיט אונזער געדולד. ס'האט צו טון, ס'א מצוה, ממילא מ'קען נישט, מ'קען, מ'קען נישט אוועקמאכן די מצוה. אה? ס'א גנב. א גמל. יעצט היינט יעדער דארף צוויי מאל א וואך. יא יא פארקערט משנה ברורה זאגט אפילו א תלמיד חכם זאל מ' היינטיגע צייט צוויי מאל א וואך. אה? יא. קיצור נאך א שאלה פרעגט איינער איך האב חתונה געהאט צען יאר איך האב ברוך השם פינף קינדער איך האב שוין מקיים געווען פרו ורבו איך האב שוין מער ווי איין אינגעל און איין מיידל איך האב שוין פינף און איך וויל מער נישט

און מיין ווייב זאגט אז זי וויל פערצן פופצן קינדער, און וויפיל כ'האב גערעדט צו מיין ווייב האב איך געזען זי זי וויל נישט קיין סך קינדער, זי האט נאר א א ס'איז א קאמפעטישן מיט אירע חבר'טעס ווער גייט האבן מער, סאו אלע איר חבר'טעס האבן יעדע יאר א קינד און ס'האלטן שוין ביי קיצור ס' ס'גייט אזוי יעדע יאר יעדע צוויי יאר סאו בערך סאו אירע חבר'טעס זענען שוין אביסל אהעד פון איר סאו זי האפט אז זי וועט האבן נאך די פינף און פערציג נאכאלץ האבן קינדער, זי וויל אנקומען צו עט ליעסט נאמבער פיפטין.

און אזוי ווי די גמרא זאגט אסאך מאל קען א מענטש נישט וויסן פון וועלכע ווייל כאטשיג אונזערע קינדער זענען נישט אונזער נחת מאשינס יא אונז האבן נישט קיין קינדער אז אונזערע קינדער זאלן אונז געבן נחת אונז האבן קינדער ווייל די אייבערשטער האט געהייסן און און נישט אלע קינדער פארשאפן נחת פאר די קינדער יא אזוי דארף מען עס וויסן ס'איז יא און אונז האבן קינדער אפילו אונז ווייס מיר קלאר אז די קינדער גייען נישט פארשאפן נחת רבי אביגדור מילער ווען ער איז געווען ער האט געהאט קינדער יא הונדערט יאר צוריק אין אמעריקע איז זענען געווען מחלל שבת עס איז געווען עס איז געווען ווייניג ווייניג אידן וואס האבן וואס האבן זענען געווען שומר שבת יא ער שרייבט די די די די תשובות די די די רידב"ז וואס געשריבן אויף די ירושלמי ער שרייבט ער שרייבט אין זיין הקדמה דארטן ער איז געווען אין אמעריקע צוויי יאר אין אין ער איז געווען תר"ס ע' בערך יענע יאר איז ער געווען אין אמעריקע ער האט געטרייט צו זיין דא רב, ס'איז נישט געגאנגען איז ער אוועק געלאפן און געפארן געפארן קיין צפת. אבער ער שרייבט דארטן אז ס'שוין דא מיליאן אידן אין אמעריקע, און שומר תורה ומצוות זענען געווען גאר ווייניג, עכט ווייניג אידן, רובא זענען געווען מחלל שבת. אז ר' אביגדור מילער האט געזאגט אז ווען ער האט חתונה געהאט, האט ער האט ער געבעטן ביי די חופה, רבונו של עולם, מאך אז איין קינד זאל בלייבן א שומר שבת. דאס הייסט ער איז געווען רעדי צו האבן א גאנצע פעמילי פון אסאך קינדער, וואס זאלן זיין מחלל שבת. סאו א מענטש קען נישט זאגן אז איך גיי האבן מחללי שבת וויל איך נישט האבן קיין קינדער, ניין איך דארף האבן קינדער, דער רבונו של עולם האט געהייסן קינדער, איך האב נישט האבן קינדער, איך האב נישט קינדער צו האבן נחת, איך האב נישט קינדער זאלן זיין שומרי שבת, איך דארף פרובירן זיי צו מחנך צו זיין וויפיל איך קען, אבער אויב איז די מציאות אזוי ס'איז דעמאלטס געווען, סאו רבי אביגדור מיללער האט געזאגט ער האט נישט געהאט קיין חוצפה, אזוי האט ער עס געזאגט, איך האב נישט געהאט קיין חוצפה צו בעטן פונעם אייבערשטן איך זאל האבן מער ווי איין קינד א שומר שבת, ס'איז געווען אזא אפגעפרעגטע זאך מ'זאל זיין שומר שבת, איין קינד האט ער געהאפט, ער האט געזאגט בסוף ימיו האט ער געזאגט ער ווייסט נישט צי ער וועט האבן עולם הבא, ווייל ער מיינט ער האט באקומען עולם הבא אויף דער וועלט, ווייל אלע זיינע קינדער זענען געווען מרביצי תורה, ער האט געזאגט אז נישט דאס האט ער גע'חלומ'ט, זאגט ער ער האט געהאט עולם הבא אויף דער וועלט, זאגט ער ער האט נישט געהאט על כל פנים אבער אונז דארפן וויסן אונז האבן נישט קיין קינדער צו אונז צו פארשאפן נחת, אבער על כל פנים די מציאות איז מען דארף זען צו האבן ווי מער קינדער, דאס טייטש אפילו א מענטש ווייסט זיכער ער גייט האבן גוים גמורים, יא, לעת עתה לאמיר זאגן א מענטש זעהט ווי די דור פארט, און כמעט וואס ס'בלייבט נישט קיין ערליכע אידן, די אייבערשטער זאל אפהיטן אז ס'זאל נישט געשעהן, אבער על כל פנים אפילו מ'זאל זעהן אז דאס זאל געשעהן, דארף א מענטש זעהן צו האבן ווי מער קינדער ער האט. יא, פארוואס? ווייל אונז האמיר קינדער ווייל די אייבערשטער האט געהייסן האבן קינדער. די אייבערשטער האט געהייסן האבן קינדער, נו פארשטייט זיך מ'דארף האבן כח. יא, מ'דארף האבן כח, און מ'דארף, סיי די מאן דארף האבן כח, סיי זי זאל האבן כח, אבער על כל פנים, אונז האמיר נישט קינדער זאלן אונז פארשאפן נחת, און א מענטש זאגט ביי פינף קינדער איז שוין גענוג, שוין גענוג פארשאפט נחת און יעצט כ'האב שוין נישט קיין נערוון פאר נאך, ניין, אונז דארפן וויסן אז אונז אונז האבן קינדער ווייל דער רבונו של עולם האט געהייסן מ'זאל האבן קינדער, נאר יעצט די מציאות דארף זיין, אויב די פרוי וויל האבן קינדער, און זי דארף האבן כח פאר דעם, לאמיר זאגן א מאן זאגט אז ער זעט אז די פרוי צוברעכט זיך, זי קען נישט האבן קיין קינדער, זי האט נאר קינדער יעדע יאר ווייל זי איז אין א. ס'איז א קאמפעטישן מיט אירע פרענדס ווער גייט האבן מער, אבער עכט קען זי נישט, זי האט נישט קינדער ווייל זי קען, זי האט קינדער ווייל ווייל ווייל זי שעמט זיך פון אירע חבר'טעס, דארף וויסן זי איז נישט גערעכט, זי חלילה וחס ווען א פרוי האט קינדער ווען זי קען נישט, מאכט זי חרוב זיך און די שטוב, סאו מיט איר.

שטאלצירן פאר דיינע חבר'טעס אז דו האסט א באנטש קינדער, איז פארשטייט זיך מען דארף, אבער מען דארף וויסן די אמת, אבער דאס וואס די מאן זאגט איך האב שוין נישט קיין כח, איך האב שוין נישט קיין געדולד, דאס איז אויך נישט קיין ריכטיגע מהלך, מען דארף זען אויב די מציאות איז אז מען קען עס, כ'רעד נישט פון געלט, און געלט ווייסט מען איז נישט דא, געלט איז די רבונו של עולם שיקט געלט, אסאך מאל פארקערט, אסאך מאל מען האט קינדער, ווי מער קינדער מען האט שיקט די אייבערשטער מער געלט, אסאך מאל זעט מען עס בחוש, און דער אייבערשטער וועט שוין מאכן, דער אייבערשטער וועט מאכן עס וועט קומען געלט, על כל פנים, אה? ככרו בידו די גמרא ברענגט גמרא ברענגט אז א זכר יא קומט די ככרו בידו חוץ פון דעם יא כ'האב געזאגט די מעשה מיט צמח צדק יא זעהן די מעשה מיט צמח צדק איינער געהאט צוועלף קינדער און געקומען צו צו דער צמח צדק אז ער האט נישט קיין פרנסה צמח צדק קוקט אריין אין קוויטל ער קוקט ער קוקט ער קוקט די אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן א דרייצענטע קינד. א בן זכר, זאגט ער רבי איך קען נישט אויסהאלטן מיט דעם, וואס וואס, שוין און ער ער קוקט נאכאמאל אריין אין קוויטל, יא דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן נאך א בן זכר, ער האט אנגעהויבן נאך מאל צו טענה'ן מיט די רבי, האט די גבאי געזאגט עה די רבי דו קענסט דאך די רבי, די רבי איז נישט א חסר דעה, איך ווייס נישט, איך קען איך בין נישט א רבי, מסתמא ווייסט ער, שוין, פארשטייט זיך די רבי'ס מופת איז געלונגען, זיי האבן געהאט א דרייצענטע דרייצענטע קינד, ס'איז געווען א יונגל. נאך א קליינע שטיקל צייט האט ער געטראפן עפעס א אוצר, ער איז געווארן א עושר מופלג. ער איז געפארן צום צמח צדק, געפרעגט צמח צדק וואס איז פשט פון די מעשה, האט ער אים געזאגט, כ'האב געקוקט אין דיין קוויטל, קיינער פון דיינע קינדער האבן נישט די מזל פון פרנסה, כ'האב געטראכט איך גיי ברענגען א דרייצענטע אינגל וככרו בידו, בקיצור ער וועט קומען מיט די מזל פון פרנסה, און דורך דעם וועט נתברך ווערן כל המשפחה, ממילא אזוי איז ער געווארן א גרויסע עושר, סאו דורך די קינד איז ער געווארן א, סאו מ'קען נישט וויסן, אמאל קען זיין. סאו לוינט זיך די געשעפט. מ'וועט מאכן א גוטע ביזנעס דיעל. מ'וועט האבן נאך א קינד, מ'וועט האבן א גוטע ביזנעס. על כל פנים איינער זאל זאגן אקעי כ'וויל האבן ווי מער קינדער, צו האבן מער ביזנעס, נאכאמאל דאס איז אויך נישט דאס איז די פוינט. בקיצור, מ'דארף זען קען מען האבן קינדער, מ'קען עס מ'קען עס מ'קען עס מ'קען עס עפארדן, נישט אלץ עפארדן אלץ געלט, נאר אז מ'האט די כוחות הנפש, סיי ער סיי זי, און מ'קען מחנך זיין די קינדער, ס'מאכט נישט, אמאל איז דא מ'האט א שווערע קינד, מ'קען נישט יעצט האבן קינדער, מ'קען נישט. כמובן דארף מען זיך רעדן מיט איינעם צו מען לאזט זיך נארן צו מען לאזט זיך נישט נארן, אבער די נקודה צו האבן קינדער וועגן קאמפעטישן צו צו די מעשה איז אז מען האט נישט קיין נערוון, מען וויל האבן א רואיגע לעבן, דארף איך וויל איך וויל קענען גיין וועקעישן ווען איך וויל, דארף זיך נישט זארגן מיט נורסן בעיביס, מיט האלטן בעיביס, מיט בעיביסיטערס, דאס איז אויך נישט ריכטיג, מען קען דאס נישט ארייננעמען אין אין יא צו האבן א רואיגע לעבן.

דאס איז נישט נאך איין זאך בקיצור איינער פרעגט אזא שאלה אז זאגט ער איך האב שוין געוואלט די שאלה פרעגן לאנג צוריק אבער וועם איך האב געפרעגט די שאלה האט מיר געזאגט איך בין אפיקורס האב איך מיך צוריק געהאלטן צו פרעגן אבער איך האב געזען די שאלות ותשובות וואס יעדער שאלה וואס מען פרעגט האב איך געזען אז דאס איז ממש די ריכטיגע פלאץ צו פרעגן ס'באדערט מיך זייער א שטארקע זאך פארוואס אויף יעדע הלכה אין שולחן ערוך איז דא א מחלוקת. פארוואס האט נישט די אייבערשטער געקענט געבן א תורה, א פלעינע תורה, אן קיין פייטס, אן קיין מחלוקת, סתם סטרעיט הלכות, יא, ס'איז מען זאל וויסן, ס'זאל זיין א שולחן ערוך, מאכט אויף אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר איז דאך אויך געווארט דאס זיך, בקיצור, בקיצור ס'איז דא, ס'איז דא, קלאר, קלאר. יעדע זאך איז נאכדעם אהער און מען טראכט אהער און מען טראכט אהין, מען פרעגט די דיין, די דיין זאגט ער דארף טראכטן, ער ווייסט אויך נישט און אהער אהין, און ביז שוין ביז מען איז מחליט, און אפשר בין איך טועה געווען, בין איך נישט טועה געווען. שוין די תשובה איז אזוי, חזל זאגן, ווען די אייבערשטער האט געגעבן די תורה, האט ער געגעבן די תורה פאר משה רבינו, עס איז געווען מ"ט פנים לתורה לכאן, און מ"ט פנים לתורה לכאן, ס'איז א מורא'דיגע חזל, יא די די די די די ריטבא ברענגט עס אין עירובין דף י ג, יא ס'איז א מורא'דיגע זאך, די גמרא זאגט ווען די אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר משה רבינו, האט ער גראד געזאגט נײַן און פֿערציק סברות להיתר, נײַן און פֿערציק סברות לאיסור, אזוי האט די אייבערשטער געגעבן די תורה. אגב, די תניא איז מסביר פארוואס זעהט מען אמאל א רב איז אלעמאל נוטה צו זיין א מיקל, און דא א רב איז אייביג נוטה צו זיין א מחמיר. וועגן דעם איז גוט צו זוכן א רב וואס איז אייביג נוטה צו זיין א מיקל, יא? בקיצור, וואס איז די וואס איז די פשט? פארוואס א פארוואס פארוואס פארוואס איז דא א רב וואס איז אייביג נוטה? איז ער מסביר, ס'איז דא דין און ס'איז דא חסד, ס'איז דא נשמות וואס קומען פון חסד, ס'איז דא נשמות וואס קומען פון דין. סאו די נשמות וואס קומען פון חסד גייען מער צו די מ. נעמט עס פנים להיתר, און די מענטשן וואס קומען פון גבירה, סאו מיין טאטע למשל איז זייער געווען זייער זייער ברוגז, למשל ווען מען פלעגט זאגן ר' חזקאל ראטה ער איז א מיקל, מיין טאטע האט עס זייער שטארק געבאדערט, כאטשיג מיין טאטע איז אביסל מער נוטה אויף די גבירה חלק, אבער וואס הייסט ער איז א מיקל? ער האלט אז מען מעג!

און מ'זאל מאכן די תורה שבעל פה גרויס, דאס איז די שיינקייט פון תורה שבעל פה, במילא יעצט קומט אויס אזוי, דער אייבערשטער האט געוואלט אז דער תלמיד חכם זאל מכריע זיין, דאס מיינט א מורא'דיגע זאך, די מהר"ל זאגט א מורא'דיגע זאך, די מהר"ל זאגט אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז דער תלמיד חכם זאל דורך טון די סוגיא און נאכדעם זאל ער אנקומען צו א אמת וואס ער האלט, און דאס וויל די אייבערשטער. ווייסט אסאך מאל איז דא א מענטש וואס זאגט, וויאזוי ווייס איך אז איך בין אנגעקומען צו די אמת? אפשר בין איך נישט אנגעקומען צו די אמת? אפשר אפשר איז דא א סברה וואס איך כאפ נישט? די ענפער איז, דאס זאגן חזל, אין לו לדיין מה שעיניו רואות, איז די פשט, דער אייבערשטער האט געוואלט ער זאל דורכטון די נושא, און ער זאל אנקומען צו א החלטה. און איינמאל ער איז אנגעקומען צו די החלטה, וויל דער אייבערשטער ער זאל זאגן וויאזוי, ער זאל פסק'נען וויאזוי ער האט מכריע געווען. אויב ער גייט. מחמיר זיין, לאמיר זאגן ס'איז אים אויסגעקומען א קולא, ס'איז אים אויסגעקומען די צד קולא, און ער גייט מחמיר זיין, איך ווייס נישט, טוט ער נישט רצון השם. ווייל די מהר"ל זאגט אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז דער תלמיד חכם זאל זאל דורכטון די נושא, אין אנדערע ווערטער, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט די תורה נישט קלאר, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז די הכרעה זאל זיין צו אונז, אשר נתן לנו תורת אמת, טייטש די קצות, אשר נתן לנו תורת אמת, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה, ס'הייסט דער אייבערשטער האט געגעבן די הכרעה פאר אונז. דאס הייסט טאמער למשל איינער פסק'נט שאלות, ער איז א א חמור נושא ספרים, ער ווייסט, אה, ער זאגט אזוי, ער זאגט אזוי, ער זאגט אזוי, אבער ער טוט נישט אדורך די שאלה,

צו די קלענסטע פון די פאריגע דור ווייסט מען אז סהייבט זיך אן א נייע דזשענערעישן, אונז האלט מיר היינט דא, יא סנישט דא מער, סאו סאיז געווען א דזשענערעישן וואס איז געווען עכטע גרויסע תלמידי חכמים, יא סאיז הרב וואזנער געווען, סאיז געווען סאיז געווען עכטע גרויסע תלמידי חכמים, סאיז געווען עכטע מענטשן וואס מען געקענט כל התורה כולה, סאיז געווען סנישט דא מער, סהאט זיך געענדיגט.

סאו בקיצור, דאס דאס וואס מע דאס ד. אויך דארף מען וויסן א מורא'דיגע יסוד וואס ס'שטייט פון ראפשיצער רב האט ער געזאגט, אז מ'זאגט אז די ראפשיצער רב האט געזאגט אז ווען ער איז געווען א יונגערמאן איז ער געגאנגען צום חוזה פון לובלין מיט א סדר היום, מ'דארף דאס טון יעצט, יענץ דעמאלט, יענץ דאס, האט אים דער האט אים דער ראפ האט אים די האט אים די חוזה פון לובלין געזאגט לא תעשון כן לה' אלקיכם, דער אייבערשטער וויל נישט אזוי. דער אייבערשטער וויל אמאל אנדערש. בקיצור, ווען די תורה וואלט געווען סטרעיט אן קיין צדדים, וואלט געווען אלעמאל אזוי, דער אייבערשטער וויל נישט אזוי. די ביוטי פון אידישקייט, פון די תורה איז, אמאל אזוי, און אמאל אזוי, און אמאל די אנדערע וועג. ווייסט, אזוי האט מען זיך געפירט און אזוי דארף מען טון, און מען דארף, יעצט דארף מען קלאטשן און יעצט דארף מען אהער און יעצט.